ברוך השם, מסכת יומא, דף פ"ו, עמוד ב', די לעצטע צוויי שורות פון עמוד. רב כי הוה נפק למידן דינא, ווען רב איז געגאנגען פסק'נען דין תורה אמר הכי האט ער אזוי געזאגט, בצבו נפשיה, מיט דעם אייגענעם ווילן, לקטלא נפיק, גיי איך ארויס צו אזיין זאך צו האבן א עונש, פון קטלא, אמאל אפשר וועל איך האבן א טעות אין דער דין תורה, וצבו ביתיה לית הוא עביד, און דאך וואס די הויז דארף האבן, מען רעדט פרנסה, פון דעם טו איך נישט פארדינען. וריקן לביתיה אזיל, מען גייט אהיים ליידיג, והלוואי שתהא ביאה, הלוואי זאל זיין ווען איך וועל צוריקקומען צו דעם שטוב, כיציאה.

רב, ווען ער האט געזען אסאך מענטשן גייען נאך נאך אים, זיי טוען אים באגלייטן, אפגעבן אים כבוד, האט ער נישט געוואלט אז ער זאל קריגן פון דעם גאווה, מענטשן טוען אים אזוי באגלייטן, אמר, האט ער דעמאלט גע'חזר'ט דעם פסוק, אם יעלה לשמים שיאו, אויב ס'וועט ארויפגיין ביזן הימל זיין הויכקייט. וראשו און זיין קאפ לעב יגיע וועט ער גרייכן ביזן וואלקן איז כגללו דאס איז פון לשון גלל פון מיסט לנצח יאבד אויף אייביג וועט ער ווערן פארלוירן ווי הויך דער מענטש זאל נישט זיין אבער סווערט אלעס פארגעסן רואיו יאמרו די וואס זעען אים וועלן זאגן איו ווי איז ער און פארוואס האט ער געזאגט דעם פסוק.

ער וועט אריין קומען דארט אין שול אין בית המדרש ביז ער וועט קומען אויף זיין ארט וועט דאך זיין א טרחה פאר דעם ציבור דערווייל וועלן זיי שטיין האט מען אים געטראגן אויף אזיין טשער כדי ער זאל גיין שנעל מען וועט נישט דארפן שטיין פאר אים איז ווען מען האט אים געטראגן הוה אומר האט ער געזאגט כי לא לעולם חוסן נישט אויף אייביג איז די שטארקייט. ואם נזר, און אויב טאקע מ'האט שוין די קרוין לדור ודור, איז דאס אויף אלע דורות. שטייט אין פסוק שאת פני רשע לא טוב, וואס מ'טוט ווען מ'זאגט אויפהייבן דעם רשע איז נישט גוט, לא טוב להם לרשעים, ס'איז נישט גוט צו די רשעים, שנושאים להם פנים בעולם הזה, וואס מ'טוט צו גוטס אויף דער וועלט, לא טוב לו לאחאב. ס'איז נישט גוט פאר אחאב'ן, ווי דער ב"ח איז דא א גורס, שנשא הקדוש ברוך הוא לו פנים בעולם הזה, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, יען כי נכנע מפני, ווייל אחאב איז אונטערטעניק פאר מיר, לא אביא הרעה בימיו, וועל איך נישט ברענגען די שלעכטס אין זיינע יארן, איז דאס אינ'אמת'ן געווען א רעה פאר אחאב'ן, ער האט לענגער געלעבט האט ער מער געזינדיגט. שטייט ווייטער אין פסוק להטות צדיק במשפט, איז די טייטש, טוב להם לצדיקים, ס'איז גוט צו די צדיקים, שאין נושאים להם פנים בעולם הזה, מען טוט אויף דער וועלט טוט מען זיי ווי מען זאגט נישט נושא פנים זיין, מען שטראפט זיי אויף דעם וואס קומט זיי, טוב לו למשה שלא נשאו לו פנים בעולם הזה, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, אבער גלייך דערמאנט זיין חטא, יען ווייל אשר לא האמנתם בי להקדישני, איר האט נישט געגלייבט אין מיר מיר מאכן הייליג, איר האט נישט גערעדט צום שטיין נאר געשלאגן, הא אבער אילו האמנתם זאלן געווען גלייבן בי, איר האט געגלייבט אין מיר עדיין לא הגיע זמנם ליפטר מן העולם, איז נאך נישט געקומען די צייט זאלן אוועקגיין פון דער וועלט. אשריהם לצדיקים, גליקליך די צדיקים, לא דיין נישט בלויז שהן זוכין, אז זיי זענען זוכה, אלא שמזכין לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות, אלע דורות זענען זיי מזכה, שכמה בנים היו לאהרן, וויפיל קינדער געווען צו אהרן שראויים לישרף אז זיי זאלן ווערן פארברענט כנדב ואביהוא, זיי האבן אויך געזינדיגט, שנאמר. שנאמר שטייט אין פסוק הנותרים, הנותרים ווייזט אויס זיי זענען אויך געווען ראוי צו דעם עונש און זענען איבערגעבליבן, אלא שעמד להם זכות אביהם, נאר דער זכות פון זייער טאטן האט מגין געווען, אוי להם לרשעים, וויי איז צו די רשעים, לא דיין שמחייבין עצמן, נישט בלויז וואס זיי טוען זיך באשולדיגן, אלא שמחייבין לבניהם ולבני בניהם, זיי זענען מחייב זייערע קינדער קינדס קינדער עד סוף כל הדורות. הרבה בנים היו לכנען, אסאך קינדער האט געהאט כנען, שראויים ליסמך, זענען געווען ראוי אויף סמיכה, כטבי עבדו של רבן גמליאל וואס איז געווען ראוי אויף סמיכה, אלא שחובת אביהם גרמה להם. נאר די חוב פון זייער טאטן האט זיי גורם געווען. דער מהרשא פרעגט, דאס וואס א צדיק איז גורם גוטס פאר אלע דורות, פארשטיי איך, ווייל עס שטייט דאך אזוי אין פסוק, אז מען צאלט אפ חסד צוויי טויזנט דורות, אבער דאס וואס שטייט דא אין גמרא מ'איז מחייב די בני בניהם עד סוף כל הדורות איז דאך שווער, אין פסוק ווערט דאך נאר דערמאנט פיר דורות, שטייט פוקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים, וואס שטייט דא אין גמרא עד סוף כל הדורות? דער מהרשא פארענטפערט עד סוף כל הדורות מיינט מען נישט לגבי עונש נאר לגבי יחוס. ברוך השם, מסכת יומא, דף. פ ז עמוד א', די לעצטע שורה פון די שמאלע שורות. כל המזכה את הרבים, דער וואס איז מזכה דעם רבים, אין חטא בא על ידו, קומט דורך אים נישט קיין זינד. וכל המחטיא את הרבים, דער וואס מאכט זינדיגן דעם רבים, כמעט אין מספיקים בידו לעשות תשובה, מען, ער האט נישט די מעגליכקייטן, מען העלפט אים נישט ער זאל טון תשובה. כמעט כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו מאי טעמא פארוואס כדי שלא יהא הוא בגיהנם ער זאל נישט זיין אין גיהנם ותלמידיו בגן עדן תלמידים זאלן זיין אין גן עדן שנאמר שטייט אין פסוק דוד המלך זאגט כי לא תעזוב נפשי לשאול דו האסט נישט פארלאזט מיין וועסט נישט פארלאזן מיין נפש. צו גיין אין גיהנום, לא תתן חסידך לראות שחת, טייטשט דער מהרש"א חסידך אז די טייטש גייט ארויף אויף אנדערע, נישט לשון נוכח אז אנדערע וועלן מיר נישט זען, מיינע תלמידים וועלן מיר נישט זען אין שחת, הייסט עס אז אויב מען איז מזכה דעם רבים קען נישט זיין ער זאל זיין אין גיהנום, ווייל די תלמידים אין גן עדן זאלן זען דער רבי איז אין גיהנום, וכל המחטיא את הרבים. דער וואס מאכט זינדיגן דעם רבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, האט ער נישט די מעגליכקייטן צו טון תשובה, פארוואס? שלא יהא הוא בגן עדן, ער זאל נישט זיין אין גן עדן, ותלמידיו בגיהנם, און תלמידים וועלן זיין אין גיהנם, שנאמר שטייט אין פסוק, אדם עשוק בדם נפש, א מענטש וואס איז געווארן האט באראבעוועט בדם נפש, אז דורך אים איז געווארן פארלוירן א נפש, מען מיינט מענטשן האבן דורך אים געזינדיגט, עד בור ביז דעם גריב פון גיהנום ינוס וועט ער לויפן, אל יתמכו בו מ'וועט אים נישט אונטערהאלטן אז ער זאל נישט אריינפאלן, נאר מ'וועט אים לאזן ער זאל אריינפאלן אין בור פון גיהנום.

דאכט זיך האט עס שוין געזאגט צוויי מאל אז כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, א מענטש האט עובר געווען אן עבירה און ער האט געטאפלט נאכאמאל געטון די עבירה, הותרה לו, איז אים געווארן מותר, הותר לו איז על פי דעתך איז מותר, אלא נעשית לו כהיתר, ס'ווערט שוין פאר אים א היתר, ער זעהט נישט די חומר פון די עבירה, ממילא וועט ער נישט טון תשובה אויף דער עבירה, אין דער משנה האבן מיר געלערנט אז איינער זאגט אחטא איך זינדיג אויף וועלכן סמך זינדיג איך? ויום הכיפורים מכפר, יום כיפור איז מכפר, אין יום הכיפורים מכפר, איז יום כיפור ניט מכפר. זאגט די גמרא לימא מיר זאגן מתניתין דלא כרבי אז די משנה איז נישט רבי. ווייל רבי האלט דאך אפילו מען טוט נישט קיין תשובה שטענדיג איז דאך יום כיפור מכפר, דתניא מ'האט געלערנט רבי אומר רבי זאגט על כל עבירות שבתורה אויף אלע עבירות פון די תורה בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה צו מען האט געטון תשובה צו נישט געטון תשובה איז אלס יום כיפור מכפר, דארף דאך אויסקומען אפילו ווען דער מענטש האט געזינדיגט. ער האט געזאגט, אחטא ויום הכיפורים מכפר זאל אויך יום כיפור מכפר זיין, זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה אפילו תימא רבי, דאס קען גיין ווי רבי אויך, רבי האט נאר געזאגט אז דער מענטש האט נישט געקאנט בייקומען דעם יצר הרע און ער האט געזינדיגט, איז יום כיפור מכפר אפילו לא עשה תשובה, אבער אגב שאני, אויב די גאנצע זאך האט ער געזינדיגט אויף דעם אקאונט. וואס יום כיפור וועט מכפר זיין, איז דער יום כיפור איז געווען דער גורם ווי מען זאגט ער זאל זינדיגן, דעמאלט איז יום כיפור פאר אים נישט מכפר. אין דער משנה האט מען געלערנט עבירות שבין אדם למקום, די עבירות וואס א מענטש זינדיגט צום אייבערשטן איז יום כיפור מכפר, אבער די עבירות שבין אדם לחבירו איז יום כיפור נישט מכפר, דווקא ווען ר'העט פריער איבערבעטן דעם חבר. רמי ליה רב יוסף בר חבו לרבי אבהו, רב יוסף בר חבו האט געפרעגט א קשיא צו רבי אבהו, דער ב"ח איז גורס תנן. האט דאך געלערנט אין דער משנה, עבירות שבין אדם לחבירו די עבירות צווישן א מענטש און זיין חבר, אין יום הכיפורים מכפר, יום כיפור נישט מכפר, והכתיב שטייט דאך אין פסוק, אם יחטא איש לאיש, אז א מענטש וועט זינדיגן צו דעם צווייטן מענטש, ופללו. אלוקים, און דער אייבערשטער וועט אים פארגעבן. איך טייטש יעצט אז דער אייבערשטער וועט אים וועט אים מפייס זיין, דער אייבערשטער וועט אים מוחל זיין, זע איך דאך פון דעם אויך אז אם יחטא איש לאיש ופללו אז דער אייבערשטער איז מוחל, דאס ווארט ופללו צוויי טייטשן, ס'איז די טייטש איבערבעטן, און ס'איז די טייטש אמאל פון לשון תפילה, מתפלל זיין, בעטן און איבערבעטן, האב איך יעצט געטייטשט ופללו פון לשון איבערבעטן דער אייבערשטער ווען מ'זאגט וועט אים מוחל זיין, זע איך דאך יחטא איש לאיש, א בן אדם לחבירו, דער אייבערשטער טוט מכפר זיין. אויב ער האט איבערגעבעטן דעם חבר, איז דאך שוין א דבר פשוט, עס בלייבט שוין נישט, איז דאך שוין נישטא קיין בן אדם לחבירו מער, איז דאך שוין נישטא יחטא איש לאיש. ענטפערט די גמרא, מאן אלוקים, דיינא, די טייטש פון פסוק איז אזוי, דער ופללו מיינט מען נישט איבערבעטן, נאר דער ופללו איז די טייטש פון לשון, פון לשון שטראפן, מען טרעפט אמאל ונתן בפלילים איז דארטן די טייטש מען זאל געבן דורך די דיינים, איז דא די טייטש אזוי, אם יחטא איש לאיש. אז א מענטש וועט זינדיגן איינער צום אנדערן, ופללו אלוקים זאל וועל זאלן דאס א די דיינים משפטן. פרעגט די גמרא אי הכי, אויב אזוי, אימא סיפא, זאג די סיפא, אין די סיפא שטייט ואם להשם יחטא איש אז א מענטש וועט זינדיגן צום אייבערשטן, מי יתפלל לו ווער וועט אים משפטן? וואס הייסט ווער וועט אים משפטן? דער אייבערשטער האט אסאך שלוחים וועלכע זאלן ווערן געשטראפט פון אים, אסאך שלוחים זאלן אים זאלן משפטן דעם מענטש. ממילא קען איך דאך נישט טייטשן אז דאס זאל זיין פון דעם לשון ופללו, די לשון משפטן. זאגט די גמרא, הכי קאמר, ביסט גערעכט, ופללו מיינט מען טאקע א לשון פון איבערבעטן, נאר דער טייטש איז אזוי, אם יחטא איש לאיש ופללו, און דער מענטש וועט איבערבעטן דעם אנדערן מענטש, אלוקים ימחול לו, וועט דער אייבערשטער מוחל זיין. ואם להשם יחטא איש, און אויב א מענטש וועט זינדיגן צום אייבערשטן, מי יתפלל בעדו, אויב ער האט טוט נישט תשובה פון די עבירות וואס ער האט, ווער וועט בעטן אז מען זאל פאר אים מוחל זיין? ס'מוז דאך זיין די ערשטע זאך תשובה און מעשים טובים. אמר רבי יצחק, האט רבי יצחק געזאגט, כל המקניט את חברו, יעדער וואס מאכט אין כעס זיין חבר, אפילו בדברים, נישט ר'האט אים געשלאגן, נישט שלעכטס געטון, נאר מיט ווערטער האט ער אים דערצערנט, צריך לפייסו, דארף ער אים איבערבעטן, שנאמר שטייט אין פסוק, בני מיין זון, אם ערבת לרעך, אויב דו ביסט געווען א ערב פאר דיין חבר, דיין חבר האט געליגן געלט, און דו ביסט געווען דער גאראנטירער אז דו וועסט גאראנטירן פאר דעם אז אויב ער וועט נישט באצאלן וועסט דו באצאלן, תקעת, דו האסט אריינגעשטעקט לזר צו א פרעמדן כפיך, דיין האנט, דאס הייסט אז צוליב דיר האט מען געליגן יענעם געלט און יעצט וויל יענער נישט באצאלן, אדער נוקשת באמרי פיך, אדער עס איז נישט קיין פראגע פון געלט נאר דו האסט געווארן געשטרויכלט. דו האסט אריין געברענגט אין צער דיין חבר דו האסט אים פארשעמט צי אזוי מצער געווען עשה זאת טו דאס אלץ א פסוק אין משלי בני מיין זין והנצל זאלסטו ווערן געראטעוועט כי באת בכף רעיך אז ביסט געקומען אין די האנט פון דיין חבר דאס הייסט אז דורך דיר אז ביסט געווען א ערב לך גיי התרפס. ורהב רעיך, בפשטות איז די טייטש התרפס, מאך זיך אונטערטעניג, ורהב רעיך און בעט, מאך גרעסער די פריינטשאפט, טייטשט זיך יעצט אבער אזוי, אם ממון יש לו בידך, אויב יענער האט אין דיין האנט געלט, טייטשט זיך התרפס, התר לו פסת יד. עפן אויף די האנט און באצאל אים ווי איז אבער ואם לאו אויב ס'איז נישט קיין פראגע פון געלט נאר דו האסט יענעם פארשעמט האסטו אים באליידיגט הרבה עליו רעים זאלסטו מערן אסאך גוטע פריינט זאלן בעטן פאר דיר מחילה רשי זאגט דער אנדערע רעיך שטייט מלא, מיט א י', צו זאגן אז א לשון רבים אז זאל זען האבן אסאך מענטשן זאלן גיין אים איבערבעטן פאר אים. אמר רב חסדא האט רב חסדא געזאגט, ווען איינער האט באליידיגט דעם צווייטן וצריך לפייסו דארף ער אים איבערבעטן בשלוש שורות של שלושה בני אדם, דריי מאל זאל ער גיין אים איבערבעטן און יעדן מאל זאל ער נעמען דריי מענטשן. און יעדן מאל מיט א אנדער מין ריצוי. שנאמר שטייט אין פסוק, ישור על אנשים, ישור איז מלשון שורה על אנשים אויף מענטשן, ויאמר ער וועט זאגן, חטאתי, כ'האב געזינדיגט, וישר, און די גלייכע זאך. העויתי האב איך פארקרימט ולא שווה לי, און איך האב פון דער זאך נישט קיין נוצן, ווערט דאך דא דערמאנט דרייערליי וועגן, חטאתי און וישר העויתי, און ולא שווה לי כ'האב נישט קיין נוצן. דער מהרשא פרעגט פון וואנעט די ראיה אז עס דארף זיין דריי דריי מאל, יעדן מאל א אנדערע זאך, אפשר איין מאל זאל מען זאגן אלעס? זאגט ער אז דער עיקר איז פון דער ווייטערדיגע גמרא די ראיה, ווייטער שטייט אין גמרא, אמר רבי יוסף בר חנינא, כל המבקש מטו, ס'לשון מטו, ס'איך בעט, מטו הייסט ער בעט מחבירו פון זיין חבר, ער בעט אים ער זאל אים מוחל זיין, אל יבקש ממנו יותר משלש פעמים, ער איז נישט מחיוב צו בעטן פון אים מער ווי דריי מאל, שנאמר עס שטייט אנא שא נא זיי מוחל, ועתה שא נא. נא איז א לשון בקשה, ווערט דא דערמאנט דריי מאל דאס נא, איז דאך דערמיט די פרידיגע ראיה אז דארף זיין ווען מען זאגט דריי מאל זאל ער גיין צו. ואם מת, דער מענטש לגבי וועם ער האט געזינדיגט איז ער געשטארבן, מביא עשרה בני אדם ברענגט ער צען מענטשן ומעמידן און ער שטעלט זיי אוועק על קברו אויף זיין קבר, ואומר ער זאגט חטאתי לשם אלוקי ישראל ולפלוני שחבלתי בו. דאס וואס שטייט ואם מת מיינט מען נישט מ'האט געזינדיגט לאחר המיתה, מיינט מען ער האט געזינדיגט מחיים. דאס וואס שטייט אין די תורה מ'טאר נישט רעדן אויף יענעם קיין לשון הרע, מ'טאר נישט יענעם פארשעמען, דאס איז אלץ גערעדט געווארן בחייו. אויף מתים איז מדין תורה נישט דא דער איסור, נאר ס'ווערט דערמאנט אין שלחן ערוך אז חרם הקדמונים אז שלא להוציא לעז על המתים, ס'איז א דרבנן זאך, און ווי עס זיין ער האט גערעדט אויף יענעם לאחר מיתה, איז מוז ער אויך נישט גיין על קברו, דעמאלט איז נישט דארט ווי ער האט גערעדט דארף ער דאס צוריק ציען. מענטשן האבן מורא, מען רעדט עפעס פון א שוכן אפר ס'זאל נישט אויסגערעדט זיין, מען זאל נישט געשטראפט ווערן, פארדעם האט מען מורא, נאר פאר א לעבעדיגן צו באגראבן האט מען נישט קיין מורא, מצד הדין פונקט פארקערט. ר' ירמי' הוה ליה מילתא לרבי אבא בהדיה, רבי אבא האט געהאט עפעס א כעס אויף רבי ירמי', רבי ירמי' האט געזינדיגט, רבי ירמי' האט געזינדיגט לגבי רבי אבא, דאס וואס שטייט דא אין גמרא מען זאל איבערבעטן, מיינט נישט מען זאל גיין איבערבעטן ערב יום כיפור, דאס איז געזאגט געווארן א גאנץ יאר, נאר ערב יום כיפור איז דאך, מען האלט דאך יעצט פאר יום כיפור, מען וויל יום כיפור זאל מוחל זיין, איז דאס מער מסוגל נאכדעם די אלע דינים ווערן דערמאנט אין שלחן ערוך ערב יום כיפור ווייל דעמאלט ווען מען זאגט איז מוז מען עס שוין טון. יא, איז רבי ירמי' האט געוואלט גיין איבערבעטן רב אבא אזל איז רבי ירמי' געגאנגען איתיב אדשא דרב אבא האט זיך אוועקגעזעצט איתיב האט זיך אוועקגעזעצט ביי די טיר פון רב אבא.

מ'האט מיר געמאכט ווי א גארביטש, קרא אנפשיה האט אויף זיך געליינט מאשפות ירים אביון, ווי דער מהרש"א זאגט, ירים איז דאך ענליך צו די אותיות ירמיה. שמע ר' אבא, ר' אבא האט דאס געהערט, ונפיק לאפיה, ער איז ארויסגעגאנגען אנטקעגן ר' ירמי', אמר ליה, ער האט אים געזאגט, השתא יעצט אז דורך מיר איז געקומען צו דיר ווי מ'זאגט אזא איין זאך, אזא איין בזיון?

די לשון שוועל מרפסת אז אסקופה אז מאכט זיך אונטערטעניג צו אים. רב זעירא כי הוה ליה מילתא בהדי איניש, רב זעירא אז האט עפעס געהאט מיט א מענטש, א מענטש האט לגבי אים געזינדיגט, הוה חליף ותני לקמיה, איז רב זעירא געגאנגען איינמאל פאר יענע מענטש א צווייטע מאל, וממציא ליה, ער האט זיך געמאכט דערלאנגען צו דעם מענטש אז ס'זאל זיין יענעם מענטש באקוועם, כי היכי דניתי וניפוק ליה מדעתיה, כדי ער זאל קומען און ער זאל אים איבערבעטן ס'זאל ווערן ווי מען זאגט ס'זאל ווערן אויס שנאה. דערציילט די גמרא א מעשה, רב הוה ליה מילתא בהדי ההוא טבחא, רב, האט געהאט צו טאן מיט א טבח, מיט א קצב, דער קצב האט געזינדיגט אנטקעגן אים, לא אתא לקמיה במעלי יומא דכפורי, רב האט געמיינט ערב יום כיפור וועט קומען דער קצב אים איבערבעטן, ער איז נישט געקומען, אמר רב האט רב געזאגט, איזיל אנא לפיוסי ליה איך וועל גיין אים איבערבעטן, ווייל קען זיין אז דער קצב מיינט אז ער איז גערעכט, ממילא וועל איך גיין אים איבערבעטן.

ווייל יעצט אויב אז דו גייסט צו אים וועט דאך יענעמס עונש זיין א גרעסערע, אזל וקם עילויה, און דאך איז רב געגאנגען ער האט זיך אוועק געשטעלט, הוה יתיב דער דער קצב איז געזיצן וקא פלי רישא ער האט געשפאלטן די די די א קאפ פון א בהמה. דלי עיניה האט אויפגעהויבן דער קצב די אויגן וחזייה האט געזען רב'ן אמר ליה זאגט ער אים אבא את דו ביסט דו ביסט אבא רב און ער הייסט אבא זיל גיי לית לי מילתא בהדך איך האב מיט דיר נישט קיין ביזנעס בהדי דקא פלי רישא ווען ער האט ווי מען זאגט אזוי געשפאלטן דעם קאפ פון די בהמה אישתמיט גרמא האט זיך ארויסגעשלעפט א ביין ומחייה בקועיה. ס'האט אים געגעבן א קלאפ אין זיין האלז, וקטליה ס'האט אים געהארגעט, צו מידה כנגד מידה, ווייל ער האט געזינדיגט לגבי רב'ן מיט די ווערטער, און דא אויכעט האט ער דאך זיך נישט נוהג געווען כדרך כבוד צו רב'ן, ער האט אים געזאגט אבא את, זיל, איז מידה כנגד מידה איז ער געווארן געשטראפט. דערציילט די גמרא א מעשה, רב הוה פסיק סידרא קמיה דרבי, רב האט געלערנט סדרה א פרשה פאר רבי'ן, האט רב דאס פארגעלערנט אתא רב חייא, רב חייא איז אריין געקומען האט דאס אויך געוואלט לערנען, הדר לרישא האט רב נאכאמאל אנגעהויבן צו לערנען די זאך פון אנפאנג, עייל בר קפרא. בר קפרא איז אריין געגאנגען, הדר לרישא נאכאמאל אנגעפאנגען, אתא רב שמעון ברבי, הדר לרישא איז נאכאמאל צוריק געגאנגען, אתא רב חנינא ברב חמא, אמר האט רב געזאגט כולי האי נהדר וניזיל, אזויפיל זאל איך צוריק גיין, לא הדר, איז ער נישט נאכאמאל צוריק געגאנגען, איקפיד רב חנינא, רב חנינא האט געהאט.

ולא איפייס, און זיי נישט געווארן איבערגעבעטן. פרעגט די גמרא, והיכי עביד הכי, איז דאס מותר? די גמרא פרעגט קודם אויף רב, פארוואס איז רב געגאנגען אזויפיל מאל? והא דאך אמר רב יוסי בר חנינא כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלש פעמים, מער נישט ווי דריי מאל. ענטפערט די גמרא, רב שאני, רב האט מחמיר געווען אויף זיך, אזוי לערנט רשי. אבער אין שלחן ערוך ווערט דערמאנט פון דעם א דין, אז דאס וואס מיר זאגן דרײַ מאל, דאס מיינט מען לגבי א חבר, אבער לגבי א רעבן, און לאו דווקא א רעבן, אויב מען האט פון אים געלערנט אפילו איין זאך, דאס הייסט רב האט עפעס געלערנט פון רבי חנינא'ן געהאט, איז מען איז דאך געווען ביידע תלמידים פון רעבן, איז דאך נישט שייך איינער לערנט פון אנדערן, איז לגבי א רעבן דארף מען בלי שיעור דארף מען גיין איבערבעטן, איז שוין געווארן פארענטפערט. ד, פרעגט אבער די גמרא, ורב חנינא היכי עביד הכי, ווי קומט עס רב חנינא געווען אז ער האט נישט מוחל געווען, והא דאך אמר רבא, רבא האט דאך געזאגט, כל המעביר על מדותיו, דער וואס גייט דורך אויף די מדות, אז אן ארט וואס ער דארף מקפיד זיין איז ער נישט מקפיד, מעבירין לו איז מען אים מעביר על כל פשעיו, ווייל ווי שטייט עס השם צלך אז דער אייבישטער איז דיין שאטן, וויאזוי דער מענטש פירט זיך דא למטה אזוי פירט מען זיך מיט אים למעלה, איז דער מענטש דן א צווייטן לכף זכות, איז למעלה זוכט מען אויך אויף אים א כף זכות. איז ווי די מעשה אין גמרא אין שבת דף קכ ח דארט מיט דעם מלמד וואס האט אפגעארבעט די דריי יארן און דער בעל הבית האט אים נישט באצאלט ווי עס האט אויסגעפירט די גמרא כשם שדנתני לכף זכות אזוי זאל דיך דער אייבישטער דן זיין לכף זכות אז דער מענטש געפינט זיך מיט קפדנות איז למעלה מ'איז דן עבירות אויך מיט קפדנות אבער אז ער פירט זיך למטה ער איז מעביר על מדותיו מעביר על כל פשעיו ס'דאך דא א טייטש פון בעל שם טוב דין וחשבון, וואס איז דאס דין און וואס איז דאס חשבון? ס'ערשטע איז דא דין, ס'ערשטע איז דא דעם דין וואס דער מענטש טוט זיך אליין משפט'ן, אז דער מענטש ווי מ'זאגט וויאזוי ער פירט זיך דא אי אזוי מאכט ער וויאזוי דער דין זאל זיין אויף אים. אלא זאגט די גמרא, רב חנינא חלמא חזי ליה לרב. רב חנינא האט געזעהן א חלום אויף רב'ן דזקפוהו בדיקלא, אז מען האט רב'ן אויפגעהאנגען אויף א דקל, וגמירי, און מיר ווייסן וואס איז דאס מיינט דער חלום, דכל דזקפוהו בדיקלא, יעדער איינער אז מען זעהט א חלום מ'הענגט אים אויף אויף א בוים, רישא הוי, ער וועט זיין ראש ישיבה, אמר. האט ער געזאגט, שמע מינה, פון דעם א ראיה, בעי למעבד רשותא, אז ער דארף ווערן ראש ישיבה, און דעמאלט ווער איז געווען ראש ישיבה? רב חנינא, בשעת פטירה האט רבי אנגעזאגט אז רב חנינא זאל זיין ראש ישיבה, און ווען רב חנינא האט געזען דעם חלום אויף רב'ן, האט ער דאך ווי מען זאגט מורא געהאט אז יעצט דא וועט ער שטארבן, רב. זאל ווערן דער ראש ישיבה. ולא איפייס, האט רב חנינא זיך נישט געוואלן איבערבעטן כי היכי, און יעצט דא אז ער וועט זיך נישט איבערבעטן וועט רב נישט גיין לערנען, רב חנינא איז דאך דער ראש ישיבה, רב וועט זיך נישט גיין לערנען ביי דעם רבי'ן ווען ער ווייסט דער רבי האט אויף אים הקפדה, וואס זשע וועט ער טון רב, דליזיל, וועט ער אוועקגיין, ולגמר אורייתא. בבבל און רב וועט גיין לערנען תורה אין בבל און הי וועט ער קענען בלייבן לענגער לעבן איז דאס דאס איז דער טעם דעריבער האט ער זיך נישט מיט אים איבערגעבעטן רש"י. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, מצוות ווידוי ערב יום הכיפורים, די מצוה א מענטש זאל זיך מתוודה זיין אויף זיינע עבירות ערב יום כיפור איז עם חשיכה, טייטשט דער רש"י עם חשיכה, אז דאס איז נאך דעם עסן ווען ר'האט שוין מקבל געווען אויף זיך יום כיפור, ווייל ס'איז דאך דא א דין ביי יום כיפור תוספות יום הכיפורים, ס'איז דא ביי אלע יום טובים, און אלע יום טובים לערנט מען אפ פון יום כיפור, און איינס פון די מצוות עשה'ס אין דער תורה איז דאך די מצוה פון תשובה, איז ווי ווערט דערמאנט. מיט וועלכן לשון תשובה? דאס ווערט דערמאנט אין פרשת נשא, והתודו, מען זאל זיך מתוודה זיין, איז דער עיקר וואס איז מעכב ביי תשובה, עס איז דא נאך זאכן, עס דארף זיין חרטה על העבר, קבלה על להבא, און עס מוז אויך זיין ווידוי, און ווען איז די ווידוי? ערב יום הכפור עם חשיכה. אבל אמרו חכמים, אבער די חכמים האבן געזאגט, יתוודה קודם שיאכל וישתה. אז מען זאל זיך מתוודה זיין איידער מען עסט און מען טרינקט, שמא תטרף דעתו עליו בסעודה, קען זיין אז ס'וועט ווערן אוועקגערוקט זיין דעת פון סעודה, מחמת שיכרות קען עס ווערן אוועקגערוקט זיין דעת, ואף על פי שהתוודה קודם שאכל ושתה, כאטש ער האט זיך מתוודה געווען איידער ער האט געגעסן און ער האט געטרינקען, מתוודה לאחר שיאכל וישתה. זאל מען זיך מתוודה זיין נאכדעם אויכעט, שמא אירע דבר קלקלה בסעודה, טאמער ס'האט עפעס זיך געטראפן א חטא ביי דער סעודה, בפשטות ווייזט אויס ס'לשון דא אין דער גמרא אז ווען זאל ער זיך מתוודה זיין, לאחר שיאכל וישתה, דאס הייסט אז דער ווידוי דער אנדערער זאל אויך זיין ווען ס'איז נאך טאג, און אזוי איז טאקע דא א שיטה אין שלחן ערוך און מ'וועט באלד זעהן ווערט דערמאנט די שיטה פון רמבן. וואס דער רמבן זאגט אז דער עיקר מצוות ווידוי איז די לעצטע מינוטן פון ערב יום כיפור, אז אזוי ווי עס קומט אריין יום כיפור זאלן זיי שוין האבן מחילת עוונות. מנחה איז דאך נאך דא אסאך צייט איידער ס'ווערט נאכט, נאר מ'רעדט די לעצטע מינוטן פון ערב יום כיפור זאל מען זיך מתוודה זיין אז דעמאלט ווען ס'קומט כי ביום הזה יכפר עליכם, זאל מען זיין נאך ווידוי. קומט אויס אז ס'איז דא צוויי ווידויים פאר יום כיפור, אבער די די וואס ס'קריגן אויפן רמבן, דער ראש, ער לערנט אז ס'איז דא א מצוה פון ווידוי, א חוץ דעם וואס מ'זאגט ווידוי שפעטער ביי מעריב, איז דא א מצוה פון ווידוי גלייך אזוי ווי עס קומט אריין קדושת היום, מיר וועלן זען דעם דין דא אינעווייניג. דא איז סימן תר"ז ווערט דא דערמאנט כיוון שיום הכיפורים איז יום הסליחה וכפרה, יום כיפור דאך א טאג מען טוט מכפר זיין, כמו שנאמר ווי שטייט אין פסוק כי ביום הזה יכפר, לפיכך צריך כל אדם שיתוודה על חטאיו, דארף מען זיך האבן ווידוי אויף די חטאים, כי כך מצינו בכל קרבנות הבאים לכפר. ביי אלע קרבנות וואס איז געקומען אויף א כפרה שנאמר שטייט דארט אויך והתוודה אשר חטא עליה, הייסט עס אז די כפרה איז פארהאנען נאר דורך ווידוי. און מצוות ווידוי מן הדין, די מצוות ווידוי מצד הדין, איז בתחילת זמן הכפרה, ווען עס הייבט זיך אן די זמן הכפרה, דהיינו משתחשך ליל יום הכיפורים אזוי ווי עס וועט ווערן נאכט, אלא שחששו חכמים, די חכמים האבן מורא געהאט שמא יארע דבר קלקלה של שכרות וכיוצא בו בסעודה המפסקת. אפשר וועט עפעס פאסירן א זאך און נישט בלויז פון שכרות צו אנדערע זאכן, ולא יוכל להתוודות בהתחלת זמן הכפרה, ער וועט נישט קענען זיך מתוודה זיין גלייך אזוי ווי עס ווערט יום כיפור, לפיכך לכך תקנו שיתוודה כל אדם בערב יום הכיפורים במנחה, האט מען מתקן געווען ביי מנחה זאל מען זיך מתוודה זיין, קודם שיאכל בסעודה המפסקת, איידער מען עסט סעודה המפסקת, ואף על פי שהתוודה במנחה. אבער צריך לחזור ולהתוודות בערבית גלייך שהוא התחלת זמן הכפרה, גלייך אזוי ווי עס ווערט נאכט דארף מען זיך מתוודה זיין, והוא עיקר זמן הווידוי של יום הכיפור, ווען אזוי ווי עס ווערט נאכט, און א חוץ דעם שטייט ואף על פי שהתוודה ערבית חוזר ומתוודה בתפילת שחרית שמא אירע לו דבר עבירה אחר הווידוי של ערבית, אפשר האט עפעס פאסירט אן עבירה נאך. דעם ווידוי פון ערבית זאגט מען אינדערפרי נאכאמאל ומטעם הזה צריך לחזור ולהתוודות במוסף אויכעט אפשר געשעהן א חטא צווישן שחרית און מוסף ובמנחה ובנעילה שמא אירע לו דבר עבירה בכל היום שיום הכיפורים מכפר עד סופו עם חשיכה דאס איז די שיטה פון רא"ש בזמן הכפרה איידער ס'הייבט זיך אן די זמן הכפרה דהיינו עם חשיכה. די לעצטע מאמענטן איידער ס'ווערט נאכט, כדי שיכנס ליום בתשובה, אזוי ווי ער קומט דעם טאג זאל זיין מיט תשובה, ולא יהא שהות לחטוא בין הווידוי להתחלת זמן הכפרה, גוט, איז ממילא וואלט נישט געדארפן זיין אינגאנצן קיין וידוי פריער אלא שחששו חכמים שמא יארע לו דבר קלקלה בסעודה. ולא יוכל להתוודות עם חשיכה, מ'האט מורא געהאט אפשר לכך תקנו להתוודות במנחה, אבער כאטש מ'האט זיך מתוודה געווען ביי מנחה, דארף מען זיך אויך זיין מתוודה עם חשיכה איידער עס ווערט נאכט, שעיקר זמן ווידוי מן הדין. און די אנדערע ווידויים זענען אויך צוליב דעם פריערדיגן טעם וואס איז געווארן דערמאנט. ואף על פי שהתוודה ערבית, אפילו דער מענטש האט זיך מתוודה געווען יום כיפור ביי מעריב, יתוודה שחרית זאל ער אינדערפרי אויך זאגן ווידוי, אפשר האט ער געזינדיגט נאך די ווידוי פון ביינאכט ביז אינדערפרי שחרית, כאטש ער האט געזאגט ווידוי אינדערפרי יתוודה במוסף במוסף, כאטש ער האט געזאגט ווידוי ביי מוסף יתוודה במנחה במנחה, אפילו ער האט געזאגט ווידוי ביי מנחה יתוודה בנעילה. והיכן אומרו, אויף וועלכן ארט זאגט מען די ווידוי יחיד אחר תפילתו? א יחיד זאגט די ווידוי נאך דעם דאווענען, ושליח ציבור אומרו באמצע, דער שליח ציבור זאגט עס אינמיטן דאווענען, ביי די מיטלסטע ברכה, און איר זעט און ביי מנחה, כאטש מען זאגט ווידוי, אבער דער שליח ציבור זאגט דעמאלט נישט נאכאמאל די ווידוי, ווען ער זאגט הויכע שמונה עשרה, ניין? מאי אמר, וואס איז די ווידוי? אמר רב, אתה יודע רזי עולם. ושמואל אמר, און שמואל זאגט, ממעמקי הלב. אויך אזוי רש"י זאגט ס'א תפילה וואס איז א ווידוי. ולוי אמר, און לוי זאגט, ובתורתך כתוב לאמור, ווי רש"י פירט אויס, כי ביום הזה יכפר. רבי יוחנן אמר, רבון העולמים. כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו דאס איז דאך אויך א ענין פון ווידוי רב יהודה אמר רב יהודה זאגט א נוסח פון ווידוי איז כי עוונותינו רבו מלמנות אונזערע זינד האבן זיך געמערט פון ציילן וחטאותינו עצמו מספר. רב המנונא אמר, רב המנונא זאגט אז די ווידוי איז אלוקי, עד שלא נוצרתי, איידער איך בין געווארן באשאפן איני כדי האב איך נישט קיין ווערד עכשיו שנוצרתי, איך בין געווארן באשאפן און כאילו לא נוצרתי, גלייך וואלט נישט געווארן באשאפן, עפר אני בחיי, מיין גאנץ לעבן איז ווי עפר, קל וחומר במיתתי, הרי אני לפניך, איך בין פאר דיר ככלי מלא בושה וכלי. פול מיט בושה, יהי רצון מלפניך שלא אחטא, איך זאל נישט זינדיגן, ומה שחטאתי מחוק ברחמיך, וואס איך האב געזינדיגט מרוק ברחמיך, טו עס ווי מען זאגט אויסליידיגן מיט רחמנות, אבל לא על ידי יסורים. והיינו דאס איז ווידויא דרבא כולה שתא די ווידוי האט רבא געזאגט א גאנץ יאר ודרב המנונא זוטא און רב המנונא זוטא האט דאס געזאגט ביומא דכפורי אין יום כיפור אמר מר זוטרא האט מר זוטרא געזאגט לא אמרן ס'איז נישט געזאגט געווארן דיע ווידויים דלא אמר אויב ר'האט נישט געזאגט אבל אנחנו חטאנו מ'מיינט נישט בלויז חטאנו חטאנו איז דאך זיך דאך נאר מתוודה אויף די שגגות, מען דארף זיך דאך מתוודה זיין אויף די מזיד אויך, און מ'מיינט חטאנו עוינו פשענו. אבל אמר אבל אנחנו חטאנו, אויב ער זאגט אבל אנחנו חטאנו, תו לא צריך, דארף ער זיך מער נישט זאגן קיין ווידוי. דאמר בר המדורי, בר המדורי האט דערציילט, הוה קאימנא קמיה דשמואל, איך בין געשטאנען פאר שמואל, והוה יתיב, און ער איז געזעצן, וכי מטא שליחא דציבורא ואמר אבל אנחנו חטאנו, ווען די שליח ציבור געקומען זאגן אבל אנחנו חטאנו, קם מיקם, האט ער זיך אויפגעשטעלט, אמר, ער האט געזאגט, ווייל ווידוי דארף מען דאך זאגן שטייענדיגערהייט, שמע מינה, איז פון דעם א ראיה עיקר ווידוי האי הוא אז דער עיקר ווידוי איז אבל אנחנו חטאנו. תנן התם, מיר האבן דארט געלערנט מסכת תענית, שטייט דארט אין די משנה בשלושה פרקים בשנה, דריי מאל אין יאר, כהנים נושאים את כפיהם, טוען די כהנים דיכענען, ארבעה פעמים ביום, פיר מאל א טאג.

ביי אונז דיכנט מען דאך נישט די וואכעדיגע טעג, דא זאגט מען דעם אלקינו ואלקי אבותינו ברכנו ווען זאגט מען דאס? נאר ביי שחרית, ביי מנחה נישט, אבער ביי א תענית וואס דעמאלט איז דאך נישטא קיין חשש פון שכרות זאגט מען עס יא ביי מנחה, דאס איז די מקום ווי מען זאגט ברכת הכהנים, אין ארץ ישראל דיכנט מען דאך אלע טאג, און ביי א תענית טוט מען דאך דיכענען אויך. ביי מנחה אויך. איז וואס האבן מיר דא געלערנט אז דרײַ מאל אין יאר טוען די כהנים דיכענען פיר מאל א טאג, ואלו הן שלשה פרקים, דאס זענען די דריי צייטן. בתעניות, אז מען האט גוזר תענית געווען ווען עס האט נישט גערעגנט, ובמעמדות, מעמדות. די מיר ווייסן דאך די כהנים זענען געווארן איינגעטיילט אין פֿיר און צוואַנציק משמרות, יעדן וואך האט א צווייטע משמר, א צווייטע גרופע געטון די עבודה, די זעלבע זאך די לוויים זענען אויך געווארן איינגעטיילט אין פֿיר און צוואַנציק משמרות, אויכעט די אידן איז געווארן איינגעטיילט אין פיר און צוואנציג משמורות, לכאורה וואס דארף מען די אידן איינטיילן? בשלמא די כהנים, זיי דארפן טון די עבודה, די לוויים, כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, אבער וואס איז די ישראל במעמדם, וואס איז די מעמדות? נאר די גמרא זאגט. וכי היאך אפשר קרבנו של אדם קרב, ווי קען מען מקריב זיין א קרבן פון א מענטש והוא אינו עומד על גביו ער זאל דארט נישט זיין, די קרבן תמיד איז דאך א קרבן פון דעם כלל ישראל, דארפן דארט זיין אלע אידן, אויף אזוי ווייט תוס' דערמאנט אין אנפאנג מקום שנהגו, א קשיא פון ירושלמי אז אידן זאלן נישט טארן ארבעטן, ווייל אין דעם טאג וואס מ'איז מקריב א איד צו א איד ברענגט א קרבן, איז ביי אים א יום טוב, אזוי ווייט אז מ'טאר נישט ארבעטן, איז דאך דער קרבן תמיד איז דאך יעדן איד'ס קרבן, ס'קומט דאך פון זיין געלט פון די האלבע שקל, זאל מען נישט טארן ארבעטן, איז דער ירושלמי ענטפערט אויף דעם א תירוץ, אבער א קשיא איז א קשיא, אט דער ירושלמי ענטפערט, ווייל די תורה זאגט דאך ואספת דגנך ותירושך ויצהרך, האט עס די תורה מפקיע געווען. נאר דער עיקר איז די מעמדות איז מיר טוען אויסקלייבן אידן און די אידן זענען אונזערע שליחים איז די וואס זענען געווען נאנט צו ירושלים זענען ארויפגעגאנגען אין ירושלים די אידן וואס זייער זייער מעמד איז געווען די וואך די וואס זענען געווען ווייט האבן זיך צוזאמען געקליבן אין דער שטאט וואו עס האט געוואוינט דער ראש המעמד און דער ראש המעמד דאס איז נישט געווען קיין ענין פון כבוד שטייט אז זיי האבן געפאסט מאנטאג, דינסטאג, מיטוואך און דאנערשטאג, אלע טעג וואס מען קען פאסטן האבן זיי געפאסט, זונטאג האבן זיי נישט געפאסט, כדי ווייל ארויסגיין פין עונג פין שבת צו א תענית איז עס שלעכט פאר א מענטש, מיטאמאל ארויסגיין פין א פין א עונג צו פייניגן זיך, און ערב שבת האט מען אויכעט נישט געפאסט מפני כבוד השבת. איז דעמאלט האט מען דאך אויך נישט דא די חשש פון שכרות, האט מען געדיכנט אלעמאל וביום הכיפורים, און יום כיפור האט מען אויכעט געדיכנט, איז לכאורה שטעלט זיך דא גלייך א קשיא, די גמרא פרעגט עס דארטן תענית, עס הייבט זיך אהן די משנה בשלושה פרקים בשנה, דריי מאל א יאר, כהנים נושאים את כפיהם, די כהנים דיכענען ארבעה פעמים ביום, פיר מאל א טאג. איינס פון די פיר מאהל איז נעילה, ביי תענית און מעמדות איז דאך נישט געוועזן קיין נעילה, זאגט די גמרא אז מען דארף אזוי לערנען פשט אין די משנה אז שלשה פרקים בשנה, דריי מאל אין יאר, כהנים נושאים את כפיהם, טוען די כהנים דיכענען ביי אלע תפילות וואס איז דא דעם טאג. און איין מאל איז פארהאנען פון דיע דריי מאל וואס דעמאלט איז ארבעה פעמים ביום דאס גייט ארויף אויף יום כיפור. מאי נעילת שערים? די גמרא פרעגט וואס איז די וואס איז נעילת שערים? וואס איז די תפילה הייסט עס? רב אמר רב זאגט צלותא יתירתא. מען טוט דאווענען נאך א תפילה, אזוי ווי די אלע תפילות יום טוב איז דאך דא די דריי ערשטע די זעלבע ווי די וואך און די דריי לעצטע, און די מיטלסטע ברכה איז מעין פון דעם יום טוב, איז די זעלבע זאך תפילת נעילה אויך אזוי. ושמואל אמר, און שמואל זאגט אז נעילה איז נישט קיין באזונדערע תפילה וואס ס'האט דריי זיבן ברכות, נאר וואס דען איז נעילה מה אנו מה חיינו, ס'האט נישט אויף זיך קיין ברכות. זאגט די גמרא מיתיבי איך וועל דיר פרעגן א קשיא, האמער געלערנט אור יום הכיפורים די נאכט פון יום כיפור, דאס הייסט אזוי ווי עס ווערט יום כיפור מתפלל שבע איז מען מתפלל זיבן ברכות ומתודה, מען זאגט ווידוי.

בנעילה מתפלל שבע ומתודה איז דאך שוין א קשיא אויף שמואל וואס שמואל זאגט אז עס איז נישט קיין באזונדערע תפילה, דאס וואס שטייט ווייטער תנאי היא דתניא יום הכיפורים דאס טוט מען אויסמעקן, נאר מען וועט יעצט לערנען א שורה שפעטער תיובתא דשמואל בלייבט דאך א קשיא אויף שמואל וואס שמואל זאגט. אז נעילה איז נישט קיין באזונדערע תפילה, שמואל זאגט דאך אז עס איז נאר ווען מען זאגט וואס מען טוט זאגן מה אנו מה חיינו, תיובתא, איז שמואל געווארן אפגעפרעגט. דערציילט די גמרא א מעשה, עולא בר רב נחית קמיה דרבא, עולא בר רב. האט געדאווענט פאר רבא נעילה, נחית איז די טייטש איז אראפ געגאנגען, ווייל אזוי האמער דאך כסדר אין גמרא היורד לפני התיבה, ווייל די ארט פון דעם שליח ציבור איז געווען נידריגער. פתח האט ער אנגעהויבן באתה בחרתנו. וסיים און האט גענדיגט במה אנו מה חיינו ושבחיה האט אים רבא געלויבט רב הונא בריה דרב נתן אמר ויחיד אומרה אחר תפלתו א יחיד זאגט די ווידוי פון נעילה זאגט ער נישט אין תפילת נעילה, נאר ער זאגט עס נאך דעם דאווענען. וואס איז די טייטש דאס ווארט נעילה? נעילה די טייטש פארשליסן. ברענגט רש"י אראפ א מחלוקת, איינער פון אמוראים איינער טייטשט נעילת שערי שמים, און איינער טייטשט נעילת שערי עזרה. רש"י. אמר רב, האט רב געזאגט, תפילת נעילה.

וכיון דצלי ליה און אויב מ'האט שוין געדאווענט נעילה ווען ס'איז געוועזן נאכט תו לא צריך דארף מען נישט דאווענען קיין מעריב פרעגט די גמרא מי אמר רב הכי האט דען רב האט דען רב געזאגט אזוי אז ס'זאל פטר'ן מעריב אז ער זאגט אז ס'פטר'ט מעריב ווייזט אויס אז די תפילת ערבית איז א חוב אז ס'איז א חוב. והאמר רב רב האט דאך געזאגט הלכה כדברי האומר תפילת ערבית רשות, ס'איז דא א מחלוקת צו תפילת ערבית איז א חוב צו א רשות, ווייל אלע די תפילת שחרית האט מען מתקן געווען כנגד תמיד של שחר, תפילת מנחה כנגד תמיד של בין הערביים, תפילת ערבית איז צוליב איברים ופדרים שלא נתעכלו אויב ס'איז געבליבן וואס איז נישט געווארן פארברענט. איז דאך די טייטש איז אזוי נישט אלעמאל איז דאך געבליבן, דעריבער זאגן אנדערע א מחלוקת פון תנאים אז ס'איז רשות, און אנדערע זאגן ס'איז א חוב, אז רב האט געזאגט אז תפילת ערבית איז א רשות, וואס זשע דארף עס דאך פטר'ן, ענטפערט די גמרא, לדברי האומר חובה קאמר, ער זאגט אז דער וועלכער לערנט ס'איז א חוב, איז נעילה פטר'ט מעריב, זאגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן א קשיא מיר האבן געלערנט אור יום הכיפורים,

מתפלל שבע, און ביי מעריב דאווענט ער אויך זיבן ברכות, ווי אזוי דאס איז די זיבן ברכות ביי מעריב מוצאי יום כיפור, מעיין שמונה עשרה, מען זאגט די דריי ערשטע ברכות, און מען זאגט די דריי לעצטע ברכות ווי עס דארף צו זיין, און אט די זעקס, און אינמיטן זאגט מען א ברכה, וואס אין דער ברכה איז פארהאנען מעיין שלש עשרה. דאס איז די ברכה פון הביננו, אזוי ווי מיר זאגן פרייטאג צו נאכטס מעיין שבע, פארוואס הייסט די ברכה מעיין שבע? ווייל אין דער ברכה ווערט נכלל די זיבן ברכות פון שבת, מגן אבות בדברו, די ברכה מגן אברהם מחיה מתים במאמרו, הקל הקדוש, די זעלבע זאך ווען מען עסט מזונות, צו מ'עסט די פירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל מעיין שלש, ווייל די ברכה איז איין ברכה ס'האט אין זיך פון דריי, איז דא אויכעט אחוץ די דריי ערשטע און די דריי לעצטע איז אינמיטן דא א ברכה וואס איז כולל אין זיך אלעס, פארוואס טוט פירט מען זיך אזוי יא? ווייל עס איז א טירחא צו אזוי לערנט רש י, עס איז א טירחא צו דאווענען מאריך צו זיין אינעם דאווענען מיט די תענית, דעריבער האט מען מתיר געווען אז מען זאל מיט דעם אויך יוצא זיין, אזוי לערנט רש י. אז דאס איז דער ענין ווייל איך וויל פארלייכטערן פאר דעם מענטש, וועט אויסקומען פשטות אז א מענטש וויל דאווענען די גאנצע שמונה עשרה מעג ער, אבער תוספות זאגט א צווייטן טעם, תוספות זאגט בשם רשבם, ווייל ער האלט דאך נאך יעצט אין תענית, ווערט דאס גערעכנט נאך אביסל ווי יום כיפור, דעריבער דאווענט מען שבע, אבער עס איז דאך שוין אוועקגעגאנגען דער טאג, ווי עס איז שוין וואכעדיג, דעריבער זאגט מען הביננו, דאס הייסט לויט תוספות פשטות וועט אויסקומען אז מען קען נישט אויף זיך מאריך זיין, עס איז נישט קיין ענין וואס איך וויל פארלייכטערן פון דעם מענטש, נאר ווי מען זאגט ס'איז נאך פארבינדן מיט יום כיפור. רב חנינא בן גמליאל אומר משום אבותיו, רב חנינא בן גמליאל זאגט אין נאמען פון זיינע עלטערן, מתפלל שמונה עשרה שלימות, מען דארף דאווענען אלע, מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת, ווייל מען דארף זאגן הבדלה בחונן הדעת. וואס זעה איך דאך דא אז כאטש מען האט געדאווענט נעילה, דאך דארף מען דאווענען מעריב, איז דאך א קשיא אויף רב'ן וואס רב זאגט אז די תפילת נעילה טוט פטר'ן די תפילת ערבית.